נדרים, דף פ ח, דאס הייבט זיך אן בעזר השם ביי די משנה, סוף די פריערדיגע בלאט. מ'האט שוין געהאט דערמאנט אין די תורה שטייט אז א מאן, זעלבע זאך, א טאטע פאר א טאכטער קען מפר זיין ביום שמעו, אין דעם טאג וואס ער הערט ער דערוויסט זיך אז זי האט נודר געווען. דא וועל מיר זען וואס איז דער דין ווען ער האט געהערט אבער האט נישט געוואוסט אז ער קען מפר זיין. און ווי מען העט זען איז דא אין דעם צוויי אופנים. דער ערשטער אופן איז ער זאגט יודע אני שיש נדרים. דעם טאג וואס איך האב געהערט האב איך געוואוסט אז דער נדר וואס מיין ווייב האט געמאכט, מיין טאכטער האט געמאכט, איז א נדר גמור. אבל איני יודע שיש מפירין, איך האב נישט געוואוסט אז ס'דא אזא הלכה אז דער מאן קען מפר זיין נדרי אשתו. שפעטער, אויף מארגן צו אפאר טעג ארום, דערוויסט ער זיך, יא, אז ס'דא א הלכה אז א מאן קען מפר זיין. יפר. דעם טאג קען ער מפר זיין, ווייל דער טאג הייסט יום שמעו, ווייל היינט האט ער דערוואוסט אז ער קען מפר זיין. דאס איז מוסכם. אויף אלע תנאים. היצט איז דא נאך אן אופן, ס'איז א מחלוקת. ווי העט זיין, יודע אני שיש מפירין. ער זאגט, איך ווייס אז סדא אזעכע נדרים וואס א מאן קען מפר זיין. אבל איני יודע שזה נדר. בשעת כהאב געהערט דעם נדר האב איך נישט געוואוסט אז סאיז אזא נדר וואס א מאן קען מפר זיין. נישט אלע נדרים קען א מאן מפר זיין, נאר עינוי נפש, אדער בינו לבינה. אויף מארגן, דערוויסט ער זיך יא, סאיז אזא סארט נדר וואס ער קען מפר זיין. ר' מאיר אומר לא יפר אויף מארגן. פארוואס? ווייל וויבאלד ער האט געהערט נעכטן שוין, און נעכטן האט ער געוואוסט אז ס'איז דא נדרים וואס א מאן קען מפר זיין, ער האט נאר נישט געוואוסט אז דער נדר קען ער מפר זיין, דאס הייסט עכט א ידיעה. פארוואס? זאגן אנדערע ווייל ער קען מפר זיין אויפ'ן ספק, אדער גיי זיי מברר ביי א רב צו אזא נדר קענסטו מפר זיין צו נישט. ממילא טאקע זאגט דער רן דער טאג אליין וואס ער זאגט איך פארשטיי אז ס'איז א נדר אבער איך ווייס נישט צו איך קען עס מפר זיין צו נישט, קען ער טאקע מפר זיין אבער אויף מארגן קען ער נישט ווייל ס'איז שוין אריבער יום שמעו, וחכמים אומרים יפר אויף מארגן, ווייל זיי האלטן אז דאס האט געהערט אז ס'דא א נדר אבער האט נישט געוואוסט אז ס'איז אזא סארט נדר אז ער קען מפר זיין הייסט נישט קיין ידיעה. אזוי זאגט דער רן פשט ביים צווייטן פשט, באלד מען איבערזאגן אויכעט דעם ערשטן פשט זיינעם, זאגט די גמרא. ורמינהו, און מען העט גיין ווייטער מיטן ערשטן פשט פון רן, מיר האבן געלערנט אין די רישא אז א ידיעה במקצת הייסט נישט קיין ידיעה, אפילו ר' מאיר איז מודה. נאר ביי די סיפא דינגט ער זיך ווייל ער האלט אז ס'הייסט א ידיעה גמורה, ווייל ער האט געוואוסט אז מ'קען מפר זיין, זיי מפר. ביי די רישא אבער האלטן אלע אז דאס וואס ער האט געוואוסט אז דער נדר איז א נדר, אבער ער האט נישט געוואוסט אז א מאן קען מפר זיין א נדר, הייסט נישט קיין ידיעה. ממילא לאמיר פרעגן א סתירה פון ר' מאיר אויף ר' מאיר. ס'שטייט אז א מענטש הרג'עט א צווייטן אידן בשוגג איז ער חייב גלות. שטייט דארטן אין די פרשה בלא ראות האט ער געווארפן א שטיין אויף יענעם, נישט זעענדיג. דרש'נט דער תנא קמא רבי יהודה, פרט לסומא, דארף זיין אזא איינער וואס נארמאל קען ער זען, דא האט ער נישט געזען. אבער טאמער איז א בלינדער וואס אלעמאל קען ער נישט זען, ער גייט נישט גלות טאמער האט געהארגעט זיין חבר בשוגג. דברי רבי יהודה. ר' מאיר אומר, לרבות את הסומא. פארשטייט מען איצטער, ווייל וויבאלד א מקצת ידיעה הייסט א ידיעה.

ניין. ס'טאקע נישט מסברא, לערנט ארויס דא אין פסוק א סברה אזא. נאר ס'א עקסטערע דיוק דא אין פסוק, איז הכא ברוצח איז מעניינא דקרא. והכא בנדרים מעניינא דקרא. ביי נדרים שטייט ביום שמעו. פארטייטשט זיך אז ביום שמעו וואס ער ווייסט אז ער קען מפר זיין. נישט סתם אז ער האט געהערט דעם נדר. ממילא פאר הפרה ביום שמעו פארטייטשט זיך אז דווקא אז ער האט געהערט דעם נדר, און ער ווייסט אז ס'איז א נדר וואס א וואס אז א מאן קען מפר זיין א נדר, און האט נישט מפר געווען איז דענצמאל קען ער שוין אויף מארגן נישט מפר זיין. ביי רוצח האבן זיי זיך אזוי געדונגען. רבי יהודה סבר גבי רוצח כתיב ואשר יבא את רעהו ביער.

אז ר' מאיר מיט חכמים זאגן אזוי. ר' מאיר זאגט, לא יפר. נישט היינט און נישט אויף מארגן ווען ער דערוויסט זיך אז דער נדר איז אזא סארט נדר וואס ער קען מפר זיין. היינט קען ער נישט מפר זיין ווייל ס'הייסט נישט יום שמעו צו קענען מאכן הפרה, נאר טאמער טאקע ס'יום שמעו, סיי אז ער הערט דעם נדר און סיי אז ער ווייסט אז דער נדר קען ער מפר זיין. אויף מארגן ווען ער דערוויסט זיך אז אזא סארט נדר אז ער קען מפר זיין קען ער אויכעט נישט מפר זיין, ווייל ס'פארט נישט יום שמעו, אויף צו קאליע מאכן איז דער נעכטיגע טאג יא געהייסן יום שמעו. חכמים זאגן יפר ווען יפר, היינט, ווען ער הערט דעם נדר און ער ווייסט אז א מאן קען מפר זיין, איז אפילו ער ווייסט נישט אזא סארט נדר קען ער מפר זיין, זאל ער מפר זיין, ווייל א מקצת ידיעה הייסט א ידיעה.

אין די משנה זאגט ער אז ער קען נישט מפר זיין דעם טאג וואס ער האט נאר א מקצת ידיעה, אז א מאן קען מפר זיין כל זמן ער האט נישט קיין גאנצע ידיעה, אז דער סארט נדר קען ער מפר זיין. דאס די סתירה אין ר' מאיר. אין ר' יהודה איז די סתירה אויכעט אזוי. אז ר' יהודה זאגט פרט בלא ראות פרט לסומא. דאס הייסט אז מקצת ידיעה הייסט נישט קיין ידיעה צו מחייב זיין גלות. ביי אונז אין די משנה זאגן חכמים דאס איז ר' יהודה. אז יפר בו ביום אז ס'איז גענוג די ידיעה אז א מאן קען מפר זיין, מקצת ידיעה איז אזוי ווי א גאנצע ידיעה. אבער די רישא זאגט דער רן, וואס דארטן זאגן אלע אז יפר ביום שלאחריו איז נישט שווער, ווייל ביי דעם האבן אלע פארשטאנען אז וויפיל ער ווייסט נישט אז א מאן קען מפר זיין, איז אפילו מקצת ידיעה נישט, ס'איז גארנישט, ס'איז אפילו נישט קיין מקצת. האט רבא געענטפערט, הכא מעניינא דקרא והכא מעניינא דקרא, ממילא איז דאס נישט קיין סתירה. זאגט די משנה. כידוע, א בעל האט א זכות אין נכסי אשתו צו באקומען די פירות. אז די ווייב ברענגט אריין נכסים נכסי מלוג, איז די פירות געהער צום מאן און דער גוף געהער צו די אישה. הוא הדין, אז א מענטש קומט נאך די חתונה גיט א מתנה פאר א ווייב ביי א נשואה, איז דער מאן איז אוכל פירות, דאס הייסט ער קען פאדערן אז מען זאל נעמען די מתנה, ער האט געגעבן געלט למשל מען זאל קויפן מיט דעם א קרקע, דער גוף עט געהערן צו די אישה און די פירות עט געהערן צו די מאן. זאגט די משנה ווי עט זיין, המדיר הנאה מחתנו, דער מחתנו איז אביסל שווער אנדערע זאגן לחתנו אדער אנדערע סארט גרסאות. דאס הייסט ער האט געמאכט אז זיין איידעם טאר נישט הנאה האבן פון אים. והוא רוצה לתת לבתו מעות. ער וויל איר געבן געלט. איז דער רן זאגט, טאמער ער וויל איר געבן מזונות צו עסן, איז אין דעם טאמער ער עט איר געבן האט דער מאן נישט קיין זכי', אזוי ווי מ'האט געלערנט דף ל"ח ווייל ער גיט איר מזונות אנשטאט דעם מאן, אוודאי דער מאן האט נישט קיין זכי'. אבער טאמער ער וויל איר געבן געלט, איז וואס עט זיין? דער מאן עט דאך קענען פאדערן אז מען זאל מיט די געלט קויפן א קרקע? און די פירות זיין זיינע, און ער טאר דאך נישט מהנה זיין דעם איידעם, האט דאך אים געמאכט א איסור, א קונם, איז ווי קען ער יא געבן א מתנה פאר זיין ווייב געלט, פאר די טאכטער געלט? אומר לה, הרי המעות האלו נתונין לך במתנה, ובלבד שלא יהא לבעלך רשות בהן,

נאר דאס ער לייגט צו אז אז ער גיט איר עס אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, דאס העלפט ווי אזוי העלפט דאס? זאגט דער רן צוויי וועגן. דער ערשטער גאנג איז אז באמת ער איז בכלל נישט מזכה די געלט. ער זאגט איר, איך גיב דיר די געלט אבער די געלט איז נישט דיינע, עסט קויפן מיט דעם עפעס, קויף למשל עסן, און די עסן בשעת עסט אריינטון אין מויל, דענסמאל וועט עס ווערן דיינע. איז ממילא דענסמאל קען נישט דער מאן זוכה זיין אין דעם, פאר דערפאר איז דער מאן נישט זוכה. לויט דעם זאגט דער רן, טאמער ער זאגט איר מה שאת מתכסה, נעם די געלט, על מנת שאין לבעלך רשות בה, און וואס דו עסט אנטון מיט דעם, עסטו זוכה זיין, איז גארנישט ווערד, ווייל בשעת זי קויפט בגדים און זי טוט עס אן איז זי זוכה, איז דענסמאל דער מאן זוכה אין דעם און האט א זכות פירות. דאס איז איין גאנג, אבער אנדערע זאגן אז ניין. אז ברגע ער איז מייחד אויף א געוויסע זאך, איז ביי דעם איז דער מאן עכט נישט קונה, ווייל ווען איז דער מאן האט א זכות פירות, ווען זי באקומט א זאך וואס איז אינגאנצן אירע, אבער טאמער זי באקומט א זאך נאר צו מאכן עפעס א געוויסע שימוש, נישט משנה טאמער דער טאטע זאגט איך גיב דיר עס נאר אויף צו קויפן עסן, איך גיב דיר עס נאר צו קויפן בגדים און אנטון, אויף נאר צו קויפן א פינגערל און אנטון אזעלכע סארט זאכן, איז וויבאלד זי האט נישט קיין קנין גמור אין דעם נאר פאר איין סארט זאך, איז דער מאן האט נישט קיין זכות אין דעם, איז במילא אפילו דער מאן טאר נישט הנאה האבן פון זיין שווער, קען ער געבן די מתנה אויף אזא אופן פאר זיין טאכטער. זאגט די גמרא אמר רב אזוי ווי מ'האט גערעדט לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אבער טאמער ער וועט זאגן נאר על מנת שאין לבעלך רשות בהן אליין איז גארנישט ווערד, פאר דערפאר אויכעט אבל אמר מה שתרצי עשי, ער זאגט איר נאר מה שתרצי עשי מיט די געלט, קנה יתהון בעל, ווייל ס'איז נישט בעסער ווי ער זאגט אין לבעלך רשות בהן. נו אזוי ווי לבעלך רשות בהן אליין איז גארנישט ווערד כל זמן ער לייגט נישט צו נאר מה שאת נושאת ונותנת בפיך, איז אויכעט טאמער ער זאגט מה שתרצי עשי איז גארנישט ווערד. ושמואל אומר, זאגט דער רן אוודאי שמואל דינגט זיך נישט מיט רב פשט אין די משנה. אין די משנה איז אוודאי אזוי ווי ס'העלפט נישט נאר דער נוסח על מנת שאין לבעלך רשות בהן איז אויכעט מה שתרצי עשי העלפט נישט ווייל מה שתרצי עשי טייטשט אינגאנצן אירע

כיצד משתתפין במבוי? א מבוי טייטש א געסל, וואס איז פארמאכט מיט חצרות פון אלע דריי זייטן, איין זייט איז ער אפן צו רשות הרבים, און אלע חצרות ארום ניצן דעם מבוי. חזל האבן געמאכט אז שבת טאר מען נישט ארויסנעמען פון די חצרות צו דעם מבוי, פון איין חצר צו די צווייטע, שמא מען וועט קומען ארויסנעמען פון רשות היחיד צו רשות הרבים. אבער ס'דא א עצה פון שיתוף. וואס איז שיתוף? מ'נעמט צאם פון אלע בעלי חצרות עפעס א עסן, און מען לייגט דאס אין איינע פון די חצרות ווערט אלץ איינס קען מען ארויסנעמען פון א חצר צום צווייטן פון א חצר צום מבוי און אזוי פארקערט. זאגט די משנה, כיצד משתתפין במבוי, אנשטאט צו ארום גיין אין יעדן חצר בעטן עפעס עסן, קען דאס איינער מאכן פאר אלעמען, ווי אזוי? מניח את החבית ער נעמט א פעסל וויין, ואומר הרי זה לכל בני מבוי, זאל האבן א זכות אין די חבית, אבער עס דארף דאך געהערן צו אלע בני המבוי, ער קען נישט מאכן א הגבהה פאר זיי,

פארוואס טאקע זאגט דער רן, דער רבי מאיר איז אויכעט מודה אז ווי זיין דער מאן אליין גיט א מתנה פאר זיין ווייב, איז אוודאי זי איז עס קונה אינגאנצן און דער מאן עסט נישט קיין פירות נאר אז א פרעמדער גיט איר א מתנה. פארוואס טאקע ווייל ווען דער מאן גיט איר איז ער זיך אינגאנצן מפקיע די זכות וואס ער האט אין דעם, איז אויכעט ווען ער גיט איר צו זוכה זיין פאר אנדערע איז אויך די זעלבע זאך, ער גיט ארויס פון די בילד האט זי יא א יד איצטער, זי האט דאך א יד צו קונה זיין פאר איר זאכן ווען דער מאן גיט איר, איז ווען דער מאן גיט איר פאר א צווייטן האט זי אויכעט א יד צו זוכה זיין. אזוי האט רבא פארענטפערט, איתיביה רבינא לרב אשי. און למעשה די קשיא איז נישט אויף רבא ווייל אן רבא איז דא א סתירה פון די משנה אויף די ברייתא וואס מען גייט איצטער ברענגען, נאר מען האט געפרעגט אויף דעם וואס דער רבא פארענטפערט ברענגט מען א ברייתא וואס עס שטייט דארטן נישט אזוי. וואו שטייט, אלו שזכין להם, מיט זיי קען מען זוכה זיין לשיתופי מבואות, על ידי בנו ובתו הגדולים וואס האבן א אייגענע האנט, ועבדו ושפחתו העברים, ואלו שאין זכין להם, על ידי בנו ובתו הקטנים וואס זיי האבן נישט קיין יד, און אויכעט נישט ועבדו ושפחתו הכנענים, ווייל יד עבד כיד רבו, און אויכעט נישט ואשתו, ווייל יד אשתו איז כידו. און ווי זאגט רבא אז ברגע די אישה איז זוכה פאר אנדערע קען מען יא. אלא אמר רב אשי, מתניתין, די משנה וואס מ'דערמאנט פון עירובין, אז מ'קען מזכה זיין דורך אשתו, בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן. למשל, זי האט באקומען א ירושה דעם חצר אין דעם מבוי, האט א אייגענעם חצר, און דער מאן בשעת זי איז געווען א ארוסה אויף אים, האט ער איר געזאגט דין ודברים אין לי בנכסייך, האט זיך מסלק געווען פון דעם, ווי שטייט די גמרא כתובות אז דענסמאהל איז דער מאן נישט זוכה אין דעם.

קען זי נישט זוכה זיין פאר אנדערע פון א זאך וואס דער מאן גיט צו זוכה זיין פאר אנדערע. למעשה איז דער ר"ן דא שטארק מאריך א מחלוקת הראשונים, ווי פסק'עט מען די גאנצע זאך דא וועגן מחלוקת רב ושמואל, אט ביז דא איז דף פ"ח.